װי יעדן מאָל, האַלב מיך אַנטרונקען דורך י ד בניסן, און י ד בניסן בין הרביים, נאָך סע ז בין הרביים, דערמאָנט זיך דאָס גלײַך אױף דעם ושחטו ה פּסח, װאָס עס שטײט, עס איז אין פּרשת בא אַז געדאַרפֿט זײַן די ושחטו הפּסח, װאָס דאָס איז געװען ב י ד בניסן בין הרביים. און ווי דארטן שטייט דער סדר אז ס'איז געוועזן פארבונדן מיט ולקחתם אגודת אזוב ולקחתם אגודת אזוב והגעתם אל שתי המזוזות ואל המשקוף וטבלתם מן הדם אשר בסף וואס אף על פי אז דאס איז דאך בפסח מצרים בפסח דורות איז געווען אן אנדער סדר וויבאלד אבער דאס איז אן ענין וואס שטייט אין תורה איז דאך דאס אן ענין נצחי אפילו אויב שפעטער איז דאס נתבטל געווארן, אזוי ווי מען ברענגט דאך די ראיה פון דעם ענין פון שבועה, אז אזוי ווי אויף א שבועה דארף מען זיך מתפיס זיין א דבר קיים, ווי איז אויב איינער איז מתפיס בשבועה בשבועתו של משה אויף ניט ארויסגיין פון מדיין, איז אף על פי אז די שבועה פון משה'ן אויף ניט ארויסגיין פון מדיין איז דאס געוועזן מערניט ווי אויף א וויילע שפעטער איז עס דאך שוין קענט צו קענט ארויסגיין פון מדיין נאך יציאת מצרים, און אף על פי כן איז דער דין אז אויב מען איז מתפיס בשבועתו של משה איז דאס חל, פארוואס? עס שטייט דאך דער טעם, ווייל אז וויבאלד ס'איז אן ענין וואס שטייט אין תורה,

און בשעת אז עס קומט בכל שנה ושנה דער זמן פון י ד בניסן איז יעמאלס נזכרים ונעשים און נזכרים דער ענין ווי אזוי ווי עס איז געווען יעמאלס ביי קרבן פסח בפסח מצרים און די זכירה דארף ברענגען א שינוי ביז לענין עשיה בפעל ונעשים. וואס די כללות הענין איז, אז ס'איז פאראן דא דאס וואס איז געווען יעמאלט די שחיטת הפסח, וואס דאס איז געווען א ענין פון מסירת נפש, וויבאלד אז די שה איז דאך געווען עבודה זרה של מצרים און אז אידן האבן דאס גע'שחט'ן איז עס א ענין פון מסירת נפש, איז אף על פי אז ס'איז געווען דאך דער משכו וקחו איז דאך שוין אויך געווען מסירת נפש וואס דאס איז געווען בעשור לחדש, און וואס שטייט אויך באריכות אז בשעת אז אידן האבן גענומען צוגעבונדן די עבודה זרה של מצרים תחת כרעי המטה. און די מצריים האבן זיי געפרעגט וואס וועט זיין דערפון, און צו וואס זיי טוען דאס, און זיי האבן דערציילט וואס זיי וועלן טון אז זיי וועלן דאס שעכטן, איז דאס אליין דאך אויכעט אן ענין פון מסירת נפש, דאס קומט אבער נישט צו דעם מסירת נפש בשעת מען האט עס געשאכטן בפועל, דאס איז געווען נאר א ענין וואס מען האט דערציילט אז מען וועט שעכטן, מה שאין כן ב ב י ד אז מען האט טאקע געשאכטן בפועל, איז דאס דאך שוין מסירת נפש בתכלית השלימות, אף על פי אז אויך פריער איז געווען מסירת נפש. והגם אז לכאורה וואס איז שייכות וויבאלד מסירת נפש איז דאך למעלה מהגבלה איז וואס איז שייכות טיילן אין דערויף חילוקי דרגות און זאגן אז פריער נאך נישט געווען בשלימות און די שלימות האט זיך אויפגעטאן ב י ד בניסן איז דאס קיין קשיא ניט ווארום מען געפינט דאך אויך ביי דעם ענין פון בכל מאדך מאד איז דאך אן ענין וואס איז למעלה ממדידה והגבלה און אף על פי כן איז דא אין דערויף דרגות דאך מאדך מאד שלך

הייסט עס נאך גבול, וויבאלד אבער אז א אדם נידון לפי מצבו, אין דעם מצב ווי ער שטייט יעצט איז עס א ענין פון מאד האמיתי. איז על דרך זה איז אויכעט בנוגע לענייננו איז דאס דער חילוק איז דאס דער חילוק ווי מען זאגט ווי דאס איז געווען בעשר לחודש אדער ווי דאס איז געווען בי"ד ניסן, וואס בעשר לחודש איז עס געווען א ענין וואס איז עס וואס טאקע מסירת נפש אין א נידעריגע דרגה און שפעטער איז עס געווען בתכלית השלימות. און דא איז פאראנען די עניינים מיוסד אויף דעם וואס איז מבואר אין חסידות, וואס רעדט זיך ארום מיט די עניינים וואס איז דער עניין פון די שחיטת הפסח וואס איז געווען בפסח מצרים, אנהייבנדיג פון דעם עניין פון ושחטו הפסח, וואס וואס איז דער ושחטו, דאס איז א עניין וואס דאס פועל'ט א שינוי, וואס איז דער שינוי, אז מען נעמט ארויס דעם חיות דערפון. דאס איז דער ושחט, און דורך דעם וואס מ'נעמט ארויס דעם חיות דערפון איז ממילא דעם שה אז ער גייט, וואס דאס וואס די גמרא זאגט אין ושחט אלא ומשך, אז מ'נעמט עס ארויס איז פון ווי ער איז געוועזן פריער אין עולם החי, און דאס ווערט א מאכל אדם, וואס דאס איז בכלל ביי שחיטה, בפרט ווען מ'רעדט ביי שחיטה פארבונדן מיט א קרבן, איז ער דאך ראוי ניט צו למאכל אדם נאר, למאכל אדם התחתון נאר ס'ווערט לחמי לאשי, צום אייבערשטן. נעמט מען דאס ארויס פון עולם החי מ'איז דאס מעלה גאר איז עס אין גאר למעלה ביז אז ס'ווערט דער ענין פון לחמי לאשי. ווייטער פאראן דער ולקחתם אגודת אזוב. וואס איז אגודת אזוב? אגודה איז דאס דער ענין פון התכללות און אזוב איז דאס דער ענין פון ביטול, אזוב אשר בקיר. וואס דאס איז געוועזן אויכעט די עבודה יעמאלט איז די אידן אין מצרים געוועזן ביי זיי עבודת התשובה וואס דאס איז א ענין פון ביטול.

סיי דעם ענין פון אסקופה דאך אסקופה נדרסת, און סיי איז לויט דעם פירוש כלי, בכדי עס זאל זיין א כלי אויף מקבל זיין, דארף זיין א מנקה וואס דאס איז אויך דער ענין פון ביטול. און מען זאגט דערביי מן הדם אשר בסף, ס'איז צו וואס דארף זיין דער ענין הביטול, ניט סתם סתם בטל, גלאט אסקופה נדרסת, ביטול לגבי דעם ענין פון דם, דם דאס איז דער ענין פון תורה, וואס דם הוא הנפש דאס איז דער חיות, תורה ביי אידן כי הם חיינו, וואס דאס זאגט מען דאך אויכעט זאת התורה אדם, איז וואס איז דער ענין פון אדם? איז דער אלף ווייזט אויף דעם אייבערשטן אלופו של עולם, תורה דאס איז דער דם. ד מ איז ראשי תיבות דיבור מעשה תורה וואס מ'לערנט בדיבור וגדול לימוד שמביא לידי מעשה איז צוזאמען מיטן אייבערשטן איז דאס מיטן אלף אלופו של עולם איז דאס אדם און תורה אליין דאס איז דער ענין פון דם. איז דעם אויף דעם זאגט מען וטבלתם מן הדם אשר בסף דאס הייסט לגבי וואס דארף זיין דער סף דער ענין פון ביטול לגבי דעם ענין פון דם. לגבי דעם ענין פון תורה, דאס איז נישט סתם אזוי אסקופה הנדרסת צו יעדער זאך, דאס מיינט לגבי דעם ענין פון תורה, ונפשי כעפר לכל תהי', פתח לבי בתורתך, ואדרבה, יעמאלטס איז דאס נישט קיין ענין וואס ער איז סתם בטל, פארקערט עס ווערט פתח לבי בתורתך איז ער מחדש בתורה וכו'. און על ידי זה איז והגעתם על שתי המזוזות ועל המשקף. וואס דא איז דאך די שאלה פארוואס שטייט והגעתם, וואס האט דאך געדארפט שטיין איז דאס א לשון זריקה, א לשון הזאה, פארוואס שטייט והגעתם, איז דער פירוש בזה איז דאס מיינט והגעתם איך עס דערלאנגען, אזוי ווי מען זאגט מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, וואס די שתי המזוזות און משקוף ווי געזאגט פריער פון מדרש גייט אויף די ג' אבות, און דורך דעם ענין פון וטבלתם מן הדם אשר בסף, דאס דערלאנגט, דאס פועל'ט, עס ווערט דער יגיעו למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, וואס דאס איז די ביאור על פי חסידות. על פי נגלה איז אויך דא די שאלה פארוואס שטייט עס והגעתם נישט לשון הזאה און מסביר דער ראגאטשאווער אז דאס איז אזוי ווי עס איז דאך דא אז ביי פסח מצרים לויט דעם דער דם דאס איז בדוגמת האימורים און די אימורים האט געדארפט זיין מונח על המזבח. ניט סתם איז עס ווארפן אהין צו, עס האט געדארפט זיין מונח על המזבח, דערפאר זאגט ער דעם לשון והגעתם, אזוי מסביר דער ראגאטשאווער, און על פי חסידות איז דער הסבר, ווי געזאגט פריער, דאס איז די יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, און דער רבי פארבונדן ביידע הסברים צוזאמען, אז דאס איז דורך דערויף איז דאס, ווארום וואס דער פשט יגיעו מעשי, וואס דער פשט אז ער דארף זאגן יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב איז דאך ניט די פשט סתם זאגן מן השפה לחוץ, דאס איז זאגן אין אן אופן עס זאל זיין אין דעם, עס זאל זיין מונח. און נאכער האט דער רבי אויסגעפירט אז דאס חזר'ט זיך איבער בכל שנה ושנה, אז ס'דארף זיין דער ענין פון אין ושחט אלא ומשך מיט דעם ענין פון וטבלתם מן הדם אשר בסף, און דאס פועל'ן דאס פועל'ט ולקחתם אגודת אזוב, דער ענין הביטול וואס ברענגט צו דעם ענין ההתכללות.

איז דאך מיד הן נגאלין, און כאטש עס איז בשבת און כו' בערב און בערב יום טוב אבער אז מ'זאגט מדלג איז דאך אראפגעגאנגען אלע חשבונות נו משיח קומט גלייך. דאס איז געווען די ערשטע פון די ערשטע שיחה. נאכער האט דער רבי געזאגט אז לכתחילה איז געווען די סברה אז ביי דער סעודה זאל זיין יין, אזוי ווי אלעמאל, ווי ביי יעדערע סעודות, נאר וואס דען אזוי ווי עס ברענגט זיך אין שלחן ערוך, משעה עשירית, און אפילו אויב מ'הייבט עס אן פאר שעה עשירית, אבער אויב מ'טראכט עס וועט זיך אריינציען שעה עשירית טרינקט מען נישט קיין וויין, סיידן אז ס'איז גאר אסאך וויין, איז אבער גאר אסאך איז ענין של שכרות דאך, איז כאטש ס'שטייט אז זמן מנחה איז דאך שכרות אבער ס'איז דאך עפעס נישט אין די עניינים דארף מען מהדר זיין, ובפרט אז ס'ערב פסח דארף מען זיך גרייטן צום סדר, נאר וואס דען איז נישט קיין יין, איז ביים רבי'ן אויפן טיש איז געוועזן וואסער מיט עפעס פרוכט. האט ער געזאגט אז ער האט געהאפט אז ס'וועט זיין פאר אלעמען, אבער לפועל האט מען נישט געבראכט פאר אלעמען, נאר ווי דען פאר אים אליין אביסל מער ווי דאס וואס ער דארף. איז עס אבער אפילו איז עס אבער דאך נאר אביסל מער, איז אפילו אז מען זאל דאס פארנאנדערטיילן פירורים פאר דעם גאנצן עולם וועט אויך נישט אנקומען צו אלעמען. איז כאטש דאס וואס ער געהאפט אז ס'וועט זיין מערער, איז בטחון פון אידן טוט טאקע אויף, ס'האט אבער אויפגעטאן נאר אין רוחניות, אין גשמיות איז עס נישט אראפגעקומען, איז במילא איז אין גשמיות קען מען דאך נישט פאר אלעמען, איז אזוי ווי ס'איז דא דער מרא דאתרא, איז אכילתו ושתייתו איז דאס די אכילה ושתיה פון די גאנצע אתרא, וועט מען דאס געבן פאר די מרא דאתרא, און ער וועט געבן מיט עס זיכער דעם בית דין, און מצרף זיין צו זיך די אנדערע חברי הבית דין וואס יעדער איינער פון זיי איז דאך אזוב, איז במילא דאס אגודת, און דאס איז דאך וואס א בית דין דאס אויך פארבונדן מיט דבר אל כל עדת בני ישראל, דאס פארבונדן מיט אלעמען. נאכער האט דער רבי געזאגט אז עס איז דא א ענין אין פסח מצרים וואס דאס איז מדגיש א ענין נפלא.

וואס דערמיט פארענטפערט די תמיהה, עס שטייט דאך אין מקרא יוצא מידי פשוטו, און ס'איז פאראן נאר אין דריי ערטער וואס אין דריי פסוקים וואס מ'נעמט ארויס פון פשט, און דאס איז דאך נישט פון די דריי פסוקים, און דארט נעמט מען טאקע ניט ארויס פון פשט, דער פירוש הפשוט בלייבט טאקע, אז דאס מיינט טאקע פון בית המקדש, ונוסף לזה איז דאס אויך בתוך כל אחד ואחד.

וואס דער ענין אז מ'איז מקריב בבמות אז מ'דארף ניט זיין נאר אין בית המקדש, איז דאס מאכט דאך שוין פארבונדן מיטן צווייטן פירוש אין בתוכם, מיטן פירוש פון בתוכם בתוך כל אחד ואחד. דערפאר איז נישט יעדער איד מחויב צו גיין אין בית המקדש, ער קען דאס מאכן אויך אין אנדערע, וויבאלד ס'איז בתוך כל אחד ואחד. דאס דער ענין פון במות. אבער אף על פי כן איז צוויי זאכן, ערשטנס איז דער ענין בשעת מען מקריב בבמות קומט עס נישט צו דעם ענין וואס דאס איז בבית המקדש, פאראן כמה חילוקים בזה, אזוי ווי דער ענין פון כהונה אז אין כהונה בבמות, איז דאך דאס נישט אט די דרגה. א צווייטע זאך איז אז מען מאכט א מזבח אין א אנדער ארט אפילו ניט אין בית המקדש מאכט מען דאס נישט סתם אזוי אומעטום, מאכט מען דאס אויך אט במקום מסוים. אזוי ווי מען געפינט אברהם אבינו האט געמאכט א מזבח אבער אין דעם ארט וואס דער אייבישטער האט זיך באוויזן, אבער נישט סתם אזוי, איז דאך דאס מגביל דעם ענין וואס מען זאגט דעם ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד. ונוסף אויף דערויף, צו די צוויי זאכן, ערשטנס דאס נישט אומעטום מאכט מען נאר אין א מקום מסוים, אפילו אין דעם מקום מסוים איז דאס ניט אט די שלימות וואס אין בית המקדש, א אויסנאם אבער געפינט מען ביי פסח מצרים, אט דא האט מען נישט געזוכט קיין מקום מסוים, יעדער איינער האט געמאכט דעם פסח בביתו אין זיין שטוב. נישט מען האט געדארפט גיין בביתו של משה, בביתו של אהרן, אדער אפילו בביתו פון דעם נשיא פונעם שבט, יעדער איינער האט געמאכט אין זיין שטוב, אין וועלכע דרגה ער זאל נישט זיין, אפילו אויב ער איז געוועזן א נידעריגע דרגה, ואם ימעט הבית מהיות משה, וואס אם ימעט הבית מיינט עס אויכעט ברוחניות, אז זיין בית איז געוועזן א ענין פון ימעט. וואס דאס איז אויכעט בדרך הדרש, אז וואס דער פשט ואם ימעט הבית מהיות משה פארוואס איז טאקע ביי אים ימעט הבית, אין שישים ריבוא אידן פעלט דאך ניט. און ווען עס וואלט געווען ביי אים דער ואהבת לרעך כמך, וואלט ער געהאט ביי זיך נאך אידן. פארוואס האט ער נישט ביי זיך נאך אידן? ווארום ביי אים פעלט דער ואהבת לרעך כמך. און אויף דערויף איז די עצה, ער זאל גיין צו זיין שכן, א שכן טוב וואס ער וועט אים ארויסהעלפן. אבער על כל פנים בנוגע לענינינו איז דער ימעט הבית ווייזט דאך אויף א נידריגע דרגה, זאגט מען אז יעדער איד אין זיין בית הפרטי כמו שהוא אפילו בשעת דאס איז א דרגה פון ימעט הבית מאכט דארטן דעם קרבן פסח, און לאידך איז וואס פאר א שלימות האט עס אין זיך געהאט די שלימות פון קרבן אזוי ווי אין בית המקדש וואס דא איז די הדגשה אין ביידע זייטן נישט ווי בבמות, בבמות איז דאס ערשטנס זאגט מען אז ס'האט זיך ניט אומעטום עס געדארפט זיין א מקום מסוים, און לאחר זה איז דאס ערשטנס נישט בית המקדש. דא אבער פארקערט זאגט מען אז דאס איז יעדער איינער בביתו אפילו אם ימעט הבית און אף על פי כן עס געהאט אין זיך די שלימות פון בית המקדש ביז וואנען מען זאגט עס געדארפט זיין בבית אחד יאכל און ניט ארויסגיין על דרך ווי נישט ארויסגיין פון בית המקדש מיט די אלע פרטים. איז דאס איז מגדיל דעם דעם די הדגשה פון ושכנתי בתוכם און בתוך כל אחד ואחד, אז יעדער איינער אין אין זיין בית הפרטי בתוך כל אחד ואחד קען ווערן א ענין פון בית המקדש ממש. און נאכער איז געוועזן א מאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות, וואס דאס די הפטורה וואס מען באקעט עס בשבת הגדול וואס יעמאלס איז מפטירין ו ו מפטירין וערבה וואס דאס דאך דער נאמען וערבה איז דאך דער נאמען פון די גאנצע הפטורה וואס דער אלטער רבי ברענגט דאך אין שלחן ערוך איז יעמאלס מפטירין וערבה און בסדר אויף א צווייטע שיטה ווי עס הייסט המעשר אל בית האוצר איז יעמאלס מפטיר וערבה איז ידוע דער דיוק פון צמח צדק וואס איז מען זאגט וערבה וגומר וואס מנחת יהודה וירושלים גייט עס אויף בכללות אויף די עבודה פון אידן וואס יעדער איד איז א ענין וואס ווערט אנגערופן יהודה על שם ההודאה און ירושלים על שם שלימות היראה זאגט מען אז די עבודה פון אידן דאס ואור וואזי הזה הקים העולם שם קדמני ס'איז דער דיוק צוליב וואס זאגט ער ביידע זאכן סיי ימי עולם און סיי שנים קדמוניות וואס די גמרא, די גמרא זאגט אין תמיד. אז ער כאפט אן ברענגט אין פסוק ביידע ענינים, דער מרחק שמים אל, דער מרחק משמים אל הארץ און דער מרחק ממזרח למערב, זאגט די גמרא אז אויב עס וואלט געוועזן איינער גרעסער וואלט מען אנגעכאפט נאר די גרעסערע, וויבאלד אז מען כאפט אן ביידע איז א ראיה אז זיי ביידע בשווה. אז זענען ביידע בשווה, ווארום אניט וואלט מען אנגעכאפט נאר די גרעסערע, איז אזוי אויכעט בענינינו דארף מען זאגן אז ביידע בשווה, מ'קען אבער נישט זאגן אז ביידע בשווה ממש, אז בשווה ממש איז דאך ווייטער גענוג נאר איינער דארף מען נישט אנכאפן ביידע, דארף מען זאגן אז יש בזה מה שאין בזה ויש בזה מה שאין בזה, פראן א מעלה אין דעם ענין פון ימי עולם, פראן א מעלה אין דעם ענין פון שנים קדמוניות, און אז דערויף זאגט ער אז וערבה להוי' מנחת יהודה וירושלים זענען ביידע זאכן כימי עולם ושנים קדמוניות.

צוריק, אבער דארף דאך ארויסקומען די כוונה, אז ס'זאל ארויסקומען נישט סתם העכער פון וועלט, זאל שטיין אין וועלט, וואס דאס איז דער ענין פון ימי עולם, וואס דאס איז דאס וואס ער ברענגט פון מדרש, ימי עולם דאס איז דער ענין פון ימי נח, וואס האט אויפגעטון ימי נח, אז זאל נישט זיין אין תוהו, נאר דאס זאל זיין אין תיקון, דאס זאל ארויסקומען אין וועלט.

על ידי התפילה שבחול דאס שפעטער עולה בשבת, דאס איז דער טעם פארוואס מען זאגט וערבה בערב פסח אז עס איז חל בשבת, איז דער פירוש ווי בפשטות לערנט מען, פשטות ווען איז דא הפטרה, ערב פסח ווען ס'איז בשבת, דא רעדט מען אבער אז דאס איז טאקע מצד דעם ענין פון שבת, ווייל יעמאלט איז די שלימות פון עבודה איז דאס יעמאלט עולה,

און וואס יעמאלט איז די שלימות אין דעם ענין הקרבנות אז ס'ווערט דער תשמרו להקריב לי אז ס'ווערט לחמי לאשי ביזל דארטן אש שלמטה אש שלמעלה ביזל דעם ענין פון להקריב לי דעם קירוב רזא דקורבנא עולה עד רזא דאין סוף ביז אין לי וואס דאס איז לי אין עצמות אליין וואס דארטן ניטא קיין ענין של שינויים ניט כל מקום שנאמר לי אינו זז ותעשה מחאך פאר דעם ענין וואס מען זאגט פון דעם ענין בכבד ובעצמות וואס ווי דער רבי און שמוסעדן טייטשט אז די פרויען מען דארף נישט די דרך מלכות מיט תפארת לויט ווי דאס איז לפני השמחה ומדות אבער מות מלידה דאס איז אין אז וואס אז דאס זאגט מכל מקום שנאמר לין איז אז דאס און דאס האט גערעדט אז ס'פראן דער, פראן דאך די דרגה וואס מען רעדט היה הוא ושמו בלבד, איז דאס איז דאך א נידריגע דרגה, אז כאטש מען רעדט דעם שמו ווי ער איז בלבד, דאך איז מען רעדט וועגן שמו, אפילו דעם ענין פון הוא איז דאך דאס אויכעט הוא לשון נסתר, זינט מען ווייסט אז ס'איז דא אזא מציאות מען האט נישט קיין השגה אין דערויף, דא רעדט מען אבער וועגן עצמות וואס דארטן איז אינגאנצן א ענין וואס אין שייכות מיט שינוי. באלד דערויף זאגט ער דארט ווייטער אין די הפטרה אין וערבה. זאגט ער דאך, זאגט ער כי אני הוי' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם, ס'איז פראן דער פירוש הפשוט אין דערויף אז וויבאלד אני הוי' לא שניתי איז א בתמיה ווי קומט עס אז אתם בני יעקב לא כליתם, דא האט מען דעם פירוש אז מצד דערויף וואס אני הוי' לא שניתי דערפאר איז אתם בני יעקב לא כליתם ווייל די אידן זענען פארבונדן מיטן אייבערשטן מיט עצמות אליין

איז דאך במי נמלך בנשמותיהן של צדיקים ועמך כולם צדיקים אז יעדער איד זיי האבן מחליט געוועזן דעם רצון אויף גאנץ השתלשלות כולל אויכעט אויף די העכסטע גילויים כולל אויכעט אויף דעם ענין פון היה הוא ושמו בלבד איז אידן האבן מחליט געווען דעם רצון אז זאל זיין דער ענין פון הוא ושמו בלבד האט מען פריער מחליט געוועזן דעם רצון

וואס יעמאלט איז דאך דאס והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, וואס אבות דאס איז דער ענין דאס פון מוחין, און בנים דאס איז דער ענין פון ז"א פון מידות, אז דאס על דרך ווי גערעדט פריער איז דער ענין פון ימי עולם ושנים קדמוניות ווען מ'איז מייחד ביידע מעלות צוזאמען, לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, דערויף גופא די צוויי אופנים מלמעלה למטה מלמטה למעלה מלמעלה למטה לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם מלמטה למעלה,

אויף די רש י האט זיך די רבי געשטעלט אין פסוק בזאת יבא אהרן אל הקודש, און ער האט געמאכט א קליינע הקדמה אז וואס ס'רעדט זיך וועגן די איחוד המגדומים פון בית המקדש, און אין בית המקדש איז די אין קדשי קדשים איז די תכלית השלימות, און דאס איז דאך שייכות התורה היא נצחית, און כאטש א איד ווייסט אז ער זעט נישט אהרן און ער זעט נישט

איז דאס אינגאנצן א דבר פלא וואס טויג נישט דאס וואס פעלט אין פירוש הפשוט בזאת דער טייטש דערמיט וואס דארף מען לערנען אז ס'איז פארבונדן מיט א גימטריא וואס דאס איז א רמז און דאס איז א רמז לבית ראשון און אויכעט וואס האט צו טון אהרן מיט בית ראשון אהרן איז נפטר געווארן פריער געוועזן אין זמן פון משכן נישט אין זמן פון בית ראשון און ווידער אויב סתם כהן גדול ניט אהרן וואס איז דווקא בית ראשון בית שני איז אויך געווען די עבודה.

ניט געווען די משיחה, ס'איז געווען מרובה בגדים. און ווידער, אויב דאָס מיינט רשי, אַז דער רמז על בית ראשון, דאָס בדוגמא ווייל דווקא בית ראשון בדוגמא ווי אהרן, זיך רשי געדאַרפט מעתיק זיין די ווערטער בזאת יבא אהרן, רשי מעתיקט זיך נאָר דעם וואָרט בזאת. ווייטער איז פראַנען, בנוגע די ערשטע שאלה וואָס וויל דאָ בכלל רשי, און לערנען מפרשים, אַז דער דיוק איז פאַרוואָס שטייט בזאת נישט באלו. דאָ איז דאָך דאָ אַ סך פרטים. וואס זאגסט א וואס פארוואס זאגט די פסוק בזאת? דער רבי זאגט אז מען קען אזוי נישט לערנען. ווארום אזוי מיט רדו געפינט מען אקוראט פריער אין פרשה מקץ שטייט דארטן רדו, אז יעקב האט געזאגט רדו אין מצרים, שטעלט זיך רשי רדו ולא נאמר לכו, און רשי זאגט אז רדו איז די גימטריא, דאס איז צוויי הונדערט מיט צען. און וואס זעט מען? אז בשעת ס'איז פאראנען אז ס'האט געדארפט שטיין א אנדער ווארט, וואס דער תוכן פון דעם ווארט איז בשוה, שטייט דער ווארט, צוליב דער גימטריא, און פארלאזט זיך ניט רש י מ'זאל אליין פארשטיין די שאלה, און ער זאגט רדו ולא נאמר לכו, איז אויך דא געדארפט שטיין בזאת ולא נאמר באלו. אויפן די שאלה פון די רש"י נאכער אין זהר אין זהר פון די סדרה ברענגט ער דארטן אין אנהויב אז רבי יצחק האט געזאגט דארטן סיי עבדו את הוי' ביראה און עבדו את הוי' בשמחה און נאכער איז פאראן דארטן וואס רבי אבא האט געזאגט וועגן עבדו את הוי' ביראה און נאכער וואס רבי אלעזר האט געזאגט עבדו את הוי' ביראה.

ס'איז אמת טאקע ס'איז דא אויכעט א ענין פון שמחה, דאס אויכעט דא אן ענין ביי יצחק, אבער דא רעדט מען דעם ענין פון יראה, דא אין כאן המקום, וואס איז דא נוגע דער ענין פון שמחה? האט דער רבי מסביר געוועזן אז דאס וואס מען זאגט דא בשעת מען רעדט וועגן עבדו את הוי' ביראה און מען דערמאנט די עבדו את הוי' בשמחה אט דאס איז אויף להורות ווי עס דארף זיין דער סדר פון יראה. אז דער ענין היראה דארף זיין באופן כזה אז דאס זאל ברענגען צו שמחה. על דרך וואס איז מבואר אין פרשת אחרי בנוגע נדב ואביהוא רעדט מען דאך דעם ענין אז דארף זיין נכנס בשלום ויצא בשלום, זאגט מען אז גלייך די כניסה דארף זיין אזא מין אופן נכנס בשלום בכדי ס'זאל קענען זיין דער יצא בשלום. בנוגע יראה ושמחה, די יראה מלכתחילה דארף זיין אזא מין אופן אז זי זאל ברענגען שמחה. וואס דאס איז דערפאר דערמאנט ער ביי רבי יצחק גלייך ביידע ענינים. די יראה דארף זיין, די יראה איז א ענין פון גבורה, דארף מען אבער וויסן אז די גבורה איז אין אזא מין אופן אז דאס איז בשביל החסד, בשביל הגילוי.

עס איז דא דער חילוק ווי דאס איז אין מוחין ווי דאס איז אין מידות, מוחין מיט מידות זיינען באין ערוך, ווי א סברה איז אין מוחין, ווארום פון איין סברה קען ארויסקומען חסד מיט גבורה, איז דארטן דארף מען נישט באווארענען, דארט לכתחילה קיין התחלקות נישט. על דרך פון דארט אין עתיק, מוחין לגבי מידות איז על דרך ווי עתיק. פונקט איז דאך לית שמאלא בהאי עתיקא על דרך זה אין מוחין איז במילא בשעת ער רעדט וועגן רבי אלעזר מיט רב אבא רעדסטו וועגן חכמה מיט בינה און ער האט דארטן די גבורות און מלכתחילה די פנים פון חסדים בשעת ער רעדט אבער וועגן רבי יצחק וואס דאס קומט שוין ארויס אין גבורות אין דעת מפתחא דכליל שית וואס דאס קומט ארויס אין מידות אט דא דארף ער האבן די באווארעניש אז עס דארף זיין די גבורות באופן ס'זאל ברענגען די יראה זאל שפעטער ברענגען צו שמחה דאס איז איין תירוץ און א צווייטער תירוץ. אז לאחר וואס באווארנט שוין ביי רבי יצחק דארף ער נישט זאגען דאס נאכאמאל באווארענען ביי רבי אבא און ביי רבי אלעזר וואס די הוראה דערפון בעבודתינו איז און בפרט ווען מ'רעדט ס'איז פארבונדען מיט ערב פסח, פסח איז געווען דער ענין פון נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וואס איז פאר פסח? פאר דעם נגלה איז העלם. זאגסט מען קען מען דאך מיינען א העלם אן ענין פון צימצום, זאגט דער אלטער רבי, אז צימצום כפשוטו רחמנא ליצלן קען מען נישט זאגן, דער צימצום איז נישט כפשוטו, וואס הייסט עס? ס'הייסט אז בפשטות כפשוטו איז נישטא דער ענין פון צימצום, נישט בפנימיות איז נישטא קיין צימצום, בפשטות איז נישטא קיין צימצום. ס'איז מער ניט וואס ער דארף זיך מתבונן זיין זיך און צוקוקן זיך, און יעמאלט דערזעט מען אז ס'איז גארנישטא קיין צימצום. וכמשל הידוע וואס א אב באהאלט זיך פון זיין בן צוליב כדי ער זאל אים זוכן, ניט ער באהאלט זיך צוליב באהאלטן זיך פון אים, ער באהאלט זיך בכדי ארויסרופן זיין בן ער זאל אים זוכן, און בשעת דער בן זוכט די פארקערט ליגט זיך אין דערויף נאך א אהבה וחיבה יתירה, און בשעת דער בן זוכט אים רופט ער ארויס נאכמער כמים הפנים לפנים. וואס דאס איז דאך ווי א איד דארף קוקן בכלל אויף וועגן שמחה און בכלל וועגן די גאנצע וועלט. דער אנעים דארף דער עבודת בורא העט ולחם כעבד דאס דייטשע ונפשי כעפר דארף דער אנעים טראכטן ביי זיך איז אז ער גיט א קוק ס'איז ערב פסח מען דארף באלד דאווענען מנחה און ער ווייסט די גודל ההפלאה פון מנחה און דאס אליהו איז נענה בתפילת המנחה און ער ווייסט דעם גאנצן שטורעם וואס אליהו איז והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.

אבער דער אבער שולחן ערוך איז נישטא קיין קונצן שולחן ערוך איז אז ס'איז באלד זמן מנחה דארף מען דאווענען מנחה. און און וואס האט ער דערפאר א שייכות? איז אז ער מאכט אזא חשבון זאגט מען אים נישט אז ער מאכט נישט קיין ריכטיגן חשבון אלא דאווענט דאס טאקע א חשבון צדק און אף על פי כן דארף זיין דער עבדו את הוי' בשמחה מצד דערויף וואס ער איז געבארן געווארן. א חסיד און געהאט א חסידישן חינוך וואס האט נישט געהאט קיין השתדלות פון דערויף ער האט עס אויסגענוצט אויף איך ווייס וואס אבער געהאט א חסידישן חינוך נישט אזוי ווי די וואס וואס הבדילנו מן התועים און פון דעם אליין דארף ער זיין בשמחה און נישט קוקענדיג

האט נישט דאס א דווקא דערמיט. איז זאגט רש"י וואס שטייט דער ווארט בזאת אדער דער רמז? וואס איז די דער רמז? אז די צוויי הונדערט דאס איז דאס ווייזט די גימטריא פון בית ראשון. וואס האט עס פאר א שייכות צו בית ראשון ווי צו בית שני?

נישט מיט דעם ווארט צי מיט דעם ווארט, מיט מיט אלע ענינים פון בזאת, אז ס'איז נישט געווען דער גאנצער בזאת, און וואס איז דאס? וואס איז דאס אז ביי בית שני איז נישט געווען דער ארון, און דא האט מען דאך געדארפט שפריצן אויפן ארון, און ביי בית שני איז דאס נישט געווען? איי קען מען דאך פרעגן, אז שטייט דאך אז יאשיהו האט באהאלטן דעם ארון וואס מען האט ביי בית ראשון נאך אויך געפעלט.

און צווייטנס, ס'איז נישט מוכרח אז אין בית אז די ס'מער צו געוועזן אלעמאל, מ'מיינט בכלל אין בית ראשון וואס איז געוועזן דער ארבע מאות ועשר שנים, איז אין בית ראשון געוועזן דער מציאות. דאס מיינט נישט אבער נישט קיין הכרח אז אלע יאר, בלאו הכי מוז מען אזוי זאגן, זיי האבן דאך געווען בזמן מנשה בימי אחז ובימי מנשה וואס יעצט בכלל האט מען נישט מקריב געווען די עבודת יום הכיפורים. נאכהער וואס איז דא די ראיה אז אין גיין נישט על תירא? אז בזאת איז גייט זיך אויף קבלת עול, וזאת וכן זה אף זה השער להוי' צדיקים יבואו בו, דער ענין פון יראה, קבלת עול, און ער פארבינדט עס מיט בזאת יבא אהרן אל הקודש, זה השער להוי'. זאגט מען צו א אידן אז ער האט, ער האט שייכות דערצו. א יעדער איד האט שייכות דערצו. און נישט מצד דעם ענין אין א הויכע דרגה על דרך מצד מצד אהרן שבנפש איז דאס שוין רשי מדייק ואקסנאים, ער מעתיק נאר דעם ווארט בזאת נישט בזאת יבא אהרן, פאראן טאקע א ענין פון בזאת איז דאס מצד אהרן, דאס איז א דרגה פון דערפון קען מען איך האט עס אויך יעדער איד אבער אלס אהרן שבנפש דא רעדט מען אבער אויף די פשוטע דער בזאת וואס איז שייך צו יעדער איד אין די ראשית העבודה ועיקרה ושרשה בקבלת עול.

וואס דוד מלך ישראל חי וקיים און דוד הוא הקטן דער ענין פון ביטול דאס איז דא ביי יעדער איד און מען זאגט בית ראשון נישט בית שני די בית שני איז דאך טאקע חסר ה' דברים איז נישט געווען די שלימות זאגט מען ניין בית ראשון וואס דאס איז ביידע זאכן עס איז נישט דורך מעשי ידי משה דאס איז סתם אזוי דורך יעדער אידן און אף על פי כן דאס נישט חסר ה' דברים דאס איז בתכלית השלימות איז דאס אין בית ראשון. און דאס איז דער רשי מרמז אז דער דיבור המתחיל איז בזאת, זעט אן איך וויל מיטמאלעטן מיט דעם בזאת פון קבלת עול דאס איז ראשית העבודה ועיקרה ושרשה, נאכער גייט מען צו ווייטער צו בזאת יבא אהרן און מען קומט אויך אויף די דרגה פון אהרן. האב איך געענדיגט. חיים ברוך? חיים ברוך?